בפרט אז קיין נאנטע קאלעגן האט סעוועק בכלל נישט געהאט, ער האט נאך קיינמאל קיינעם פון די שילער צו זיך אהיים נישט פארבעטן. ס'האבן נאך אויך נישט באוויזן צו ווערן דערויף אויפמערקזאם די לערער. איינע בלויז האט דאס יא באמערקט, די יונגע לערערין חוה פינק, די קלאסן דערציערין. סעוועק, עפעס זעסטו מיר אויס ווי נישט מיט אלעמען, ס'טוט דיר עפעס וויי אפשר? האט זי אים אינמיטן מיט פארטוהענדיגקייט און אינאיינעניש ווייך און פארשנדיג אריינגעבליקט אין די אויגן, אויגן שווארצע, גלאנציגע, מיט פינקעלעך איבערן גלאנץ. אבער איצטער סע נישט פאראן דער גלאנץ, און פון די פינקעלעך קיין זכר נישט, ווי זיי וואלטן זיך אויסבאהאלטן די לערערין זאל נישט קענען זעהן דורך די אויגן וואס ביי אים אין קאפ גייט פאר.

כאטש קיינער פון די לערער האט זיך אויף אים נישט באקלאגט ער זאל נישט האבן צוגעגרייט די לעקציעס. עפעס זעט ער אויס פאר'חושך'ט און איז אזוי אויך תמיד א מאגערער און א מיזערנער, מען וועט דארפן איבערשמועסן מיט דער שול דאקטער. געזען אז די לערער קוקט אים שוין מער נישט אויפן קאפ, האט אויך ער זי אראפגעלאזן פון זינען און איז זיך מיט אן אראפגעלאזטן קאפ ווי ער וואלט אים שווער געווען צוליב זיינע אויסבאהאלטענע מחשבות, אוועקגעגאנגען אין א ווינקל, נאכצוקוקן פון אונטערן שטערן געוויסע שילער די סקויטן פון זיין קלאס. אין סעווע גרינ'ס קלאס איז געווען א גאנץ היפשע גרופע שילער וואס האבן געהערט צו דער סקויטן ארגאניזאציע, כמעט אלע בעסטע שילער און שילערינס, און ווייל סעוועק איז געווען נישט פון די ערגסטע אין קלאס, האט דאס אליין שוין גערעדט דערפאר אז אויך ער זאל ווערן א סקויט. די סקויטן פלעגן אפט רעדן וועגן די ארגאניזאציע אינטערעסן, ארבעטן און פארוויילונגען מיט אזא גלי אין די באקן און גלאנץ אין די אויגן, אז נישט ווילנדיג פלעגט עס ביי סעוועקן ארויסרופן קנאה. נישט איינמאל פלעגט ער דערפילן ווי ס'ציט אים, ציט אים צו זיי,

וויפיל איז דער שיעור ארומצוגיין איינער אליין אן חברים, ווי א צאפלע אויף א לאנקע? ווילסט וועל איך זי דיר אנצייכענען באלד אויפן טאוועל. און צייכענענדיג מיטן קריידל די צאפלע, רעדט ער ווייטער אזוי אין טאוועל אריין. ביי אונז לערנט מען זיך זיין חבר'יש, ערליך. מיר העלפן שוין צו דעם לאנד אין דער בויאונג. מיר לערנען אויך זאכן וואס מען לערנט נישט אין קלאס. און ס'איז ביי אונז אזוי אינטערעסאנט און פרייליך אז אט אט האסטו די צאפלע.

אָט איז טרוש נישט קיין טרוש, נאָר דרייסטער אין אונדזער רינג. אַוודאי וואָלט ער סעווע גרין געגאַנגען אין דעם סקויטן-אָרגאַניזאַציע, נאָר ווי ער וואָלט געגאַנגען, מע ווערט דאָרט חבֿריש, ערלעכער, מען העלפֿט שוין צו דעם לאַנד אין דער בויונג, און ס'איז בײַ זיי אַזוי אינטערעסאַנט און פֿריילעך. נאָר וואָס וואָלט דערויף געזאָגט די מאַמע? דער מאַמע מוז מען פֿאָלגן. סעווע גרין איז אַ בן-יחיד, און א יתום נאכן טאטן. זיינע עלטערן ווען זיי האבן זיך אומגעקערט מיט אים, א יונגעל פון זעקס יאר פון ראטן-פארבאנד, האבן געפענט א שפייז קרעמל אויף דערווייל און דערפון געצויגן די פרנסה. אין קיין קינדערהיים האבן אים די מאמע נישט געוואלט אריינגעבן, כאטש דער טאטע האט עס שטארק באגערט. ערשטנס האט זי געטענה'ט וויל זי זיך ניט שיידן מיטן קינד. מיטן בן יחיד אויפן גאנצן פרימארגן. צווייטנס, וואס מען לערנט זיך דאס אן אין א קינדערהיים, אין די ליאלקע שפילן, און אז די מאמע וויל אזוי מוז עס ווי תמיד אזוי בלייבן, ווארום די מאמע אז מען פאלגט זי ניט, שרייט זי, שעלט זי, וויינט זי, און דאס קען דער טאטע נישט אריבערטראגן. און סעוועקל האט זיך א גאנץ יאר יעדן טאג אויפגעצויגן ביי זיי אין קרעמל, ער איז געווען דערפון זייער צופרידן סעוועקל. אלע מאל קומט אריין א נייער מענטש און עס טוט זיך און טאטע מאמע זענען פארנומען און האבן נישט קיין צייט צו קריגן זיך, אינדערהיים קריגן זיך זיי זיך לעצטנס כסדר, דער טאטע זאגט אז מען דארף ארויספארן פון פוילן, ער איז תמיד געווען א ציוניסט, די מאמע זאגט אז נישט. מען גיסט נישט אויס דאס אומריינע וואסער פאר דער ריינער. דא ווי די מעשה זאל נישט זיין איז פרנסה פאראן, און דארטן אין זיין ארץ ישראל האט אים נאך קיינער קיין פרנסה נישט אונטערגעשריבן, כאטש ער איז א ציוניסט. קוק אים נאר אן דעם גרויסן ציוניסט. דאָס מאָל איז אָבער דער טאַטע געװען אײַנגעשפּאַרט, נאָר אומגעריכט איז ער קראַנק געװאָרן און געשטאָרבן. דעמאָלט האָט סעװעקל אײַנגעזען נאָך אַ מאָל, אַז שטענדיק מוז עס בלײַבן אַזױ, װי ס'זאָגט די מאַמע. דער מאַמען מוז מען פֿאָלגן. ער, סעװעק, װעט דערפֿאַר תּמיד געהאָרכן דער מאַמען. תּמיד! צו זײַנע זיבן יאָר האָט פּעסל גרין אַרײַנגעגעבן איר בן-יחיד אין אַ ייִדישער שול. אַ יאָר צײַט האָט זי אַלײן געמאַטערט מיטן קרעמל, נישט געקאָנט זיך קײן עצה טאָן, און דאָס קרעמל איז צוגרונד געגאַנגען. באין ברירה איז זי געגאַנגען צו מענטשן. מיטן אָרט האָט איר דװקא אָפּגעגאָלטן דער אַלמנה גרין. אירע באַלעבאַטים, די גינגאָלדס, רײַכע לײַט, זײַנען געװען שױן אײַנגעפּאַקט אַרױסצופֿאָרן קײן ארץ-ישראל, נאָר האָבן פֿאַרשפּעטיקט אַ ביסעלע. די פֿאַרמעגנס איז שױן ניט מעגלעך געװען אַרױסצופֿירן, סײַדן אַרױספֿאָרן באָרװעס און נאַקעט. זענען זיי פארבליבן צו ווארטן אויף מזל'דיגע צייטן. פארפאלן, מ'וועט מוזן אויסבאהאלטן דאס לעבן הינטער די ווענט, אז קיין פרעמד אויג זאל קיין עין הרע נישט אפגעבן. אבער אויסקומען אינגאנצן אן א פרעמדן מענטשן אין שטוב האבן זיי ניט געוואלט און נישט געקאנט. צונעמען ווי די היינטיגע צייטן א קריסטליכע דינסט איז מער ווי אומגעוואונטשן. טאמער וועט זי ארויסטראגן חלילה, האבן זיי זיך ארומגעקוקט און צוגענומען פאר א מענטש די אלמנה גרין, וועלכע איז געווען זייער קרעמערן און וואס איר מאן איז געווען אן ארנטליכער יונגערמאן. זיי האבן אים געקענט, ער פלעגט דאך ארויפקומען אלע וואך ביי זיך אפרעכענען, און איינמאל איז ער אפילו געקומען בעטן ביי זיי א טובה, זיי זאלן ווירקן אויף זיין פרוי'ס מסכים צו זיין ארויספארן. אים דעם מאן אירן האט דאך זיין פארמעגן נישט געשטערט, ווען ער וואלט נישט געווען שטארבן וואלט ער פאר זיי די גבירים געווען אין ארץ ישראל, קבצנים האבן אמאל מער מזל. און ווייל זיי האבן געוואוסט וועמענס ווייב זי איז, די אלמנה גרין, און כדי זי זאל זיין געטריי און איבערגעגעבן און מען זאל זיך נישט דארפן פאר איר אויסהיטן מיט גארנישט, האט מען באשלאסן צו באציען זיך צו איר ווי צו אן אייגענע. ביינאכט גייט זי שלאפן צו זיך אהיים, ווי זי וואלט גאר קיין דינסט נישט געווען, און ס'איז איר דערלייבט צו האלטן איר יונגל נעבן זיך אין קיך, און אז מאניעק וועט אמאל וועלן זיך שפילן מיט אים, איז מהיכא תיתי. די שטוב פון די גינגאלדס איז פול געווען מיט ליבע צו אידישקייט און ישראל, און מיט שנאה און שפאט צו אלץ וואס עס קומט פאר אין לאנד. די אלמנה גרין, וועלכע האט זיך נישט אפגעגעבן קיין קלארן רעכענונג וועגן דער אמת'ער סיבה פון דער צוגעלאזנקייט פון אירע באלעבאטים, האט זיי געדינט מיט דער אמת'ער געטריישאפט און איבערגעגעבנקייט און איז געווארן אן אייגענער גליד אין דער משפחה. נישט איינמאל האט זי זיך איבערגעשמוגלט אונטער הינטערקליידל כשר געלט

זעט נאָר, פּעסל, האָט איר פֿרײַנטלעך און צוגעלאָזן געוואָרנט דער באַלעבאָס, וועלכער האָט שוין באַוויזן זיך אַרײַנצושװאַרצן ערגעץ אין אַ מלוכישער אונטערנעמונג און זיך געפֿילט אַ דאַנק דעם אייבערשטן אַ געכּשרטער, זעט נאָר, אײַער ייִנגל זאָל אײַך דאָרט נישט ווערן קיין רויטאַרמייער! פֿאַרגעדענקט אײַך, פּעסל, אַז צײַטן בײַטן זיך, ס'קאָן זיך נאָך איבערדרעהן, מיר האָפן, אַז מיר וועלן אם ירצה השם פאָרן, וועלן מיר דאָך אייך מיט אייער בן יחיד'ל נישט איבערלאָזן דאָ אויפן וואַסער, זאָל ער זיין וואָס מער דאָ ביי אונז און זיך חבר'ן מיט אונזער מאָניעקלע. האָט די דינסט געפאָלגט איר געטרייען באַלעבאָס עצה, ווי מען פאָלגט אַן אייגענעם ברודער, און פלעגט טאָג איין, טאָג אויס איינגעבן איר זונעלע גאַנצע פּאָרציעס קלוגשאַפט, וואָס זי פלעגט ביינאַכט מיטברענגען אַהיים צוזאַמען מיטן נאַשוואַרג, פון דער פארמאסקירטער גבירישער שטוב. לערן זיך גוט, סעוועקל, האט זי מיט אים איינגעקנעלט, ווייל מען דארף אלץ אין לעבן קענען, אלץ קומט צונוץ אין לעבן, זאגט הער גינגאלד, נאר מיין נישט אז אלץ וואס די לערער זאגן, אדער אפילו וואס ס'שטייט אין די ביכלעך, איז תורה לאקשן. שכל לערן זיך נישט ביי פרעמדע מענטשן, נאר אינדערהיים, ביי דער מאמען. און די לערערן אליין מיינסטע? סעוועקן פלעגט דער מאמע'ס דאזיגע רייד אוודאי נישט זיין צום הארצן, אבער דער מאמע'ן מוז מען פאלגן. יסורים האט אים פארשאפט אירע רייד, אבער אויסגעקומען איז אים, אז נישט צוליב דער מאמע'ן ליידט ער, נאר צוליב דער שול. און מיט דער צייט איז מען צוזאמען מיט דער ליבע צו דער שול, וואס איז וואסאמאל געווארן שטארקער, אנגעוואקסן, פארבארגענערהייט, אויך א ווידערווילן צו איר, עפעס א מין פארדרוס, אליין נישט צו וויסן פארוואס, פון דער צווייטער זייט ווידער, האט עס אים נישט געשטערט, עס זאל אים אויפגיין וואס ווייטער אלץ שטארקער דער באגער אריינצוגיין אין דער סקויטן ארגאניזאציע. ביז איינמאל איז געקומען דערצו אז ער האט זיך וועגן דעם מיט אן אייגן אינווייניגסטן ציטער פארטרויט פאר דער מאמען. מאמע! איך וויל ווערן א סקויט! די מאמע האט זיך אזש א כאפ געטאן פארן קאפ. ניין! האט זי הייזעריג א געשריי געטאן. איצט זע איך שוין וואס פאר א תכלית די שול האט געמאכט פון דיר, מיין קינד. דער מאַמעס שרײַענדיקע רעד האָבן אױף אַ רגע פֿינצטער געמאַכט בײַ איר אין קאָפּ. דערנאָך האָט זי שױן די מאַמע גערעדט שטילער. דו דאַרפֿסט זיך חבֿרן נאָר מיט מאָניעקלען. דאַרף מען אַ לײַטישן חבֿר? דערױף האָט סעװעק מיט קינדערישער ביטערניש אַ שעפּטשע געטאָן װי צו זיך אַלײן. מיט מאניען גינגאלד? איך בין ביי אים ווי א משרת, וויל ער, חבר'ט ער זיך, גלוסט זיך אים נישט, דרייט ער זיך אוועק מיטן רוקן. נאכדעם איז ביי אים פארבליבן עפעס א טונקלעניש אין מוח, און אין הארצן עפעס אזא קלעמעניש וואס נאגט, נאגט, און לאזט נישט צורו, א וויי פון ווי פון צאנווייטאג וואס מען וויל אים ארויסרייסן, נאר ווי אזוי? דאס איז געשען אויפן צווייטן טאג. דער פינפטער קלאס האט דעמאלט געלעבט מיט די פרייליכע לעקציעס פון אידיש. מ'האט געלערנט שלום עליכם'ען, ווי מאטל פסח דעם חזנ'ס איז געקומען קיין אמעריקע. נישט נאר אויף די לעקציעס איז געווען א פרייליכע שטימונג, נאר אויך ביי די פויזעס איז מען לייכט געווען צו טרייבן שפאס, צו ווערטלען זיך צו רעדן מיט מאטל'ס לשון, איז אָט אויף דער וואַנט-צײַטונג, וואָס איז נאָר-וואָס אַרויסגעהאַנגען געוואָרן אין רעקרעאַציע-זאַל פּונקט קעגן-איבער די פֿענצטער, איז אינעם ווינקעלע הומאָר און סאַטירע געווען אָנגעצייכנט דורך יאַנוש סטרוזש, דער סקויט פֿון פֿינפֿטן קלאַס, דעם בעסטן צייכענער אין שול, אַזאַ בילדל. אויף אַ באַנק, אונטער דער בוים, אויפֿן שול-הייפֿל, ליגט אויסגעצויגן אַ ייִנגל מיט אַ דאַר פּנימל, מיט האַלב-פֿאַרמאַכטע אויגן.

און פּייקלט איבער דעם גרינעם האָרן. אַזוי די צייכענונג און אונטער איר אַ שיין אויסגעקאַליגראַפירט לידל צונויפגעשטעלט קאָלעקטיוו פון דער סקויטן-גרופּע פון פינפטן קלאַס. שילער גרינהאָרן, וואַך אויף! הער דעם ווערבל פון סקויט,

מיינסט סעוועק אז וויבאלד מען הייסט גרין קען מען שוין ניט טראגן קיין רויטן סקויטן קראוואט? און באלד האט ער זיך ממש דערקענט אין ליגענדיגן גרינהארן, א דאר פנימ'ל. הםמ. האבן אים די סקויטן הייסט עס פון זיין אייגענעם קלאס אנגעטאן א גרינעם הארן און אים געמאכט אפילו פאר א בלויען אינדיק. אט אזעלכע זענען זיי דאס. דאס איז זייער חבר'ישקייט. נאך ערגער פון מאניע גינגאלד. איז דאך טאקע די מאמע גערעכט. גוט וואס די מאמע האט אים געווארנט, אז נישט וואלט ער שוין אפשר היינט געגאנגען צו זיי. איז ער סעוועק גרין נאך אט דעם געשעעניש ארומגעגאנגען עטליכע טעג ווי אן אפגעסמטער, ביז די קלאסן דערציערין מיט די בלויע אויגן ווי ברוינע גוויז האבן אים א פרעג געטאן צי עס טוט אים נישט עפעס וויי. אין אפאר מינוט ארום נאך די לערערינס פארטראכטן אוועקגיין האט ער שוין געוואוסט אז נישקשה ער וועט זיי אויך עפעס אפטון זיי זאלן אים האבן צו געדענקען. אז ער וועט עס נאר דא דערציילן דער מאמען, און אפשר אפילו מאניע גינגאלדן אויך, אוי וועט זי פון אים אנקוועלן די מאמע. און א בלאסער שמייכל האט צעקרימט זיין אנגעברוגזט פנים, כאטש וואס ער וועט זיי אפטון האט ער נאך אליין נישט געוואוסט. נאָכן אָפּעסן, זיך צווינגענדיק דעם מיטאָג, וואָס די מאַמע האָט אים דערלאַנגט בײַ די גינגאָלדס אין קיך, האָט ער אַ זאָג געטאָן, אַז ער האָט הײַנט אַ סך לעקציעס אָפּצומאַכן, און איז אַוועק. ער האָט זיך געלאָזט צוריק אין שול אַרײַן, אָפּצוטאָן דאָרט דעם עפּעס, וואָס ער האָט נאָך אַלץ אַליין ניט געוווּסט, אין וואָס ער באַשטייט. ער האָט געוווּסט בלויז, אַז דער עפּעס וועט זײַן פֿאַר זיי אַ שוידערלעכע זאַך, און ס'איז א שאד וואס קיינעם פון זיי וועט אפילו אויפן זינען נישט קומען אז דאס האט זיי אפגעטאן דער אויסגעלאכטער גרינהארן, טאקע גרינהארן. אבער האפערדיג איז ער פון דעסטוועגן ביי זיך נישט געווען. סעוועק, פארקערט, ער האט זיך אין גאנג אריינגעשרומפען, אראפגעצויגן דעם דאשיק פון דער היטל, אריבער דעם גרינעם הארן, און זיך געהאלטן נענטער צו די מויערן. ווען די לערערקע פינק וואלט מיר איצט אנגעקומען אנטקעגן, איז אים דורך א מחשבה, ווי א ציטערל דורכן לייב, וואלט זי מיר אנגעכאפט ביי א האנט און א געשריי געטאן, סעוועק, וואס גייסטו טון? עמעצן בא'גנב'ענען? ארויפגעלאפן א פארסאפעטער אויף די טרעפ צו דער שול און אריינגעקומען אין לאנגן טונקעלן קארידאר, איז ער שטיין געבליבן ווי א בלינדער און זיך איינגעהארכט, ווי א טויבער, די אויערן נעמען נישט אויף קיין מינדסטן קלאנג, שא, שטיל, ער האָט איבערגעכאַפּט דעם אָטעם. פֿאַר די אױגן איז אים געװאָרן אַ ביסל העלער, אָבער אין קאָפּ האָט זיך אים גאָרנישט אױסגעלײַטערט. ער גײט עפּעס אָפּטאָן און װײסט נאָך אַלץ נישט װאָס. ער האָט זיך אַרומגעקוקט מיט אַ שרעקעװדיק ציטער אױף די װענט, װי אומגעזעענע שאָטנס װאָלטן געלאָקערט אױף זײ, אױף אים, שפּירן אים נאָך, און אַז ער װעט עפּעס טאָן, װעלן זײ מאַכן אַ גװאַלד. דא האט ער דערזען צום סאמע סוף פון קארידאר די בלאס ווייסע טיר פון סקויטן צימער. ער האט זיך אהין א לאז געטאן. ער האט געהיט אנגענומען דאס הענטל פון דער טיר, פאוואליע עס געטאן א דריק אראפ. דער גרילצנדיקער סקריפ פון דעם שלאס האט זיך אויף אים ווי א בייזער געטאן. ער האט זיך א ווארף געטאן אויף צוריק, אבער די האנט האט שוין איצט אליין פארגעזעצט צו טאן דאס וואס זי האט אנגעהויבן. זי האט געעפנט די טיר. און פונקט אזוי האבן אים שוין אויך די פיס, ווי אן זיין ווילן, אריבערגעשטעלט איבער דער שוועל. די טיר האט זיך דאכט זיך אליין פארמאכט הינטער אים. ס'האט אים א שלאג געטאן אין די אויגן אריין די שיין פון גרויסן פענסטער, אזש ער האט גלייך אימפעטיג פארשטעלט מיט די הענט די אויגן און זיך אינגאנצן געטאן א דריי אויס צו דער אנפענסטערדיגער וואנט. ער האט געקוקט ארום זיך ווי מיט פארוואונדערונג.

די מאַמע? װאָס האָט די מאַמע אים געהײסן טאָן? װאַרט, ער װײס שױן. ער האָט געכאַפּט אַ שטול, אַ שטעל געטאָן זיך בײַ דער װאַנט, אַרױף איר, אַ כאַפּ געטאָן דאָס שטעקל פֿון דער פֿאָן און איז פֿאַרגליװערט געװאָרן. אַ גרױסער װעכטער היט זי, דער פּרעזידענט ביערוט. ער שמײכלט צו אים, פֿילט אים מיט, באַדױערט אים דעם גרינהאָרן און טוט שטרענג אַ זאָג װי אַ לערער. גנב! אנטלויף! שרייט מען ארויס אן א קול פון אלע ווענט, פון הויכן סופיט אראפ, פון דער פאדלאגע אונטער דער שטול אויף וועלכער ער שטייט. ער טוט א שפרונג אראפ, נאר זיין האנט האט נישט ווילנדיג נישט אפגעלאזט דאס שטעקל פון דער פאן און זי מיטגעריסן. האט ער שוין עפעס געטאן, דארף מען אפטאן ביזן סוף. און די רעכטע האנט טוט ווי אין פיבער א רייס אראפ די פאן פון שטעקן, און די לינקע טוט דעם שטעקן א ווארף אראפ. אנטלויף! שרייען ווייטער די קלאנגלאזע שטימען. ער טוט א קנעטש צוזאמען די פאון מיט ביידע הענט, א לויף מיט איר צו דער באגלאזטער ביבליאטעק שאפקע, און פארשטעקט זי צווישן דער שאפקע און דער וואנט. און די פיס טראגן אים שוין אראפ, אראפ פון די טרעפ. ער טוט מיט שרעק א טראכט, מען דארף גיין פאמעלעך, טאמער קומט עמעץ אן אנטקעגן אין שול אריין. אבער מען טרייבט אים הינטער דער פלייצע, די אויגן פון חבר ביערוט. ער מוז לויפן, פארשווינדן. אריינגעקומען א פארשוויצטער אין שטוב, איז שבח גרין מיטאמאל שטיין געבליבן ווי פארבלענדט פון א געדאנק וואס האט אויפגעבליצט אין זיין פארמארעטן קאפ, נישט דאס-א האב איך געוואלט אפטון, נישט דאס-א, כ'האב געוואלט בלויז ארויסרייסן פון דער וואנט-צייטונג דעם גרינהארן מיטן אינדיק, וויי, וואס האב איך דא אפגעטון? ווען די מאמע איז אין אוונט אהיימגעקומען, האט הער סעוועק נישט געקאנט קוקן גלייך אין די אויגן אריין. נישט נאר האט ער איר נישט דערציילט וועגן דעם שפיצל וואס ער האט אפגעטון די סקויטניקעס, ווי דאס איז אים נעכטן נאך די לערערקע'ס אוועקגיין פון אים איינגעפאלן, נאר פארקערט, ער האט דערפילט א פארדרוס אויף דער מאמע'ן, ווען נישט זי. ער האט דאס מאל נישט פארזוכט אפילו פון די גוטע זאכן וואס זי האט ווי געווענליך מיטגעבראכט פון רייכן הויז. ער האט זיך פארענטפערט מיט קאפ ווייטאג. דאס איז נישט געווען קיין ליגן, אבער מער האט אים וויי געטון דאס הארץ, נישט צוגערירט זיך אפצומאכן די לעקצעס האט ער זיך געלייגט אין בעט און געפילט אויף זיך דער מאמע'ס באזארגטן בליק וואס האט נאך מער פארשטארקט זיין פארדרוס אויף איר, ווען נישט זי. ער איז שלעכט געשלאפן, געדרייט זיך פון זייט אויף א זייט אבער נישט געעפנט די אויגן, ווייל טאמער שטייט איבער אים די מאמע, עטליכע מאל האט ער זי טאקע געפילט איבערן פנים ווי זי פארשט זיינע פארמאכטע וויעס, און איינמאל האט ער דערהערט איר געשעפטש צו זיך אליין, וואס איז דיר מיין טייער קינד, זאלסט מיר נאר נישט פארקראנקט ווערן. אינדערפרי ווען ער האט זיך אויפגעכאפט איז שוין די מאמע נישט געווען, אלץ איז געשטאנען צוגעגרייט פאר אים, דער ערשטער פרישטיק אפצועסן אין שטוב, און דער צווייטער אויף מיטצונעמען אין שול אריין. דאָס האַנטועכץ אויסגעבאַרשט, די שיך אָפּגעפּוצט מיט אַ גלאַנץ, און דערפאַר האָט ער געהאַט דאָס געפיל, אַז די מאַמע איז נאָך דאָ, און ווי איר ביינאַכטיקער געשעפּטש וואָלט דאָ אַרומגעשוועבט איבערן צימער. וואָס איז דיר, מיין טייער קינד? זאָלסט מיר נאָר נישט פאַרקראַנקט ווערן. ווען כ'וואָלט געווען אַ סקויט, האָט ער געטראַכט מיט אַ געמישט געפיל פון רחמנות און פאַרדרוס, וואָלט דאָך דער מאַמען גרינגער געווען. זי וואלט נישט דארפן בארשטן מיין אנטועכץ, פוצן מיינע שיך, כ'וואלט עס אליין געטון, אזוי איז זי זיך אליין שולדיג. אך, ווי ס'האט זיך הער סעוועקן נישט געגלוסט גיין אין שול. הום, אפשר טאקע בלייבן אינדערהיים און נישט גיין צו די גינגאלדס עסן דעם מיטאג, און אין אוונט דער מאמע'ן און מארגן אין דער שול זאגן אז דער קאפ האט אים וויי געטון. ניין! די מאַמע װעט זיך דערשרעקן איב ער װעט צו איר נישט קומען אױף מיטאָג. און די לערערקע פינק האָט דאָך אים געפרעגט, צי ס'טוט אים עפּעס װײ. זי קען נאָך אַהערקומען מיט דער שול-דאָקטערן, און יענע װעט זען, ס'איז אים גאָרנישט מיט נישט. סתם אַזױ, ער פּוסטעפּאַסעװעט. און מ'האָט זיך שױן אַװדאי דאָרט געכאַפּט, װאָס ס'איז אָפּגעטאָן געװאָרן מיט דער פאָן, װעט זי דאָך די לערערקע פינק תיכף כאַפּן, װער ס'איז דער פאַרברעכער. איז ער געגאנגען ווי א קעלבל געפירט צו דער שחיטה אויף א שטריקל. אין שול האט זיך געקאכט, אלץ האט גערעדט וועגן דעם געשעעניש אין סקויטן צימער. דאס צימער איז איצט אפגעשלאסן ווי דארט וואלט געלעגן א דערהארגעטער. אזא מעשה! מען האט געפרואווט טרעפן וועמענס געמיין שטיקל ארבעט דאס האט געקאנט זיין. די סקויטן האבן געברויזט און זיך געבייזערט אויף דעם אומבאקאנטן מיעסן יונג, דעם שעדיקער, דעם פארשוועכער פון דער פאן. סעוועק גרין האָט זיך אינמיטן דער קאָכעניש געפֿילט ווי אַן אָפּגעקאָכטער, און כּדי מע זאָל עס אויף אים נישט דערקענען, האָט ער נאָכגעשפּילט דאָס, וואָס וועט רעדן און טוען אַנדערע. מע וואָלט געקאָנט מיינען, ער איז אַ סקויט. ער האָט זיך געקאָכט און געזידלט יענעם און אין האַרצן זיך אַליין. צי דאַכט זיך אים, אַז די קלאַסן-דערציִערין כאַפּט אַלע מאָל אויף אים אַ בליק? אין גריבעלע אונטערן האַרצלעפֿעלע בײַ אים זיצט אַ גרויע מויז און גריזשעט, גריזשעט. און נאָר זי װיל אױסגריזשען אַ לעכעלע צו אים אין האַרץ אַרײַן, װוּהין די ערשטע װעט אַרײַנקוקן די לערערקע פֿינק מיט איר בלױען שאַרפֿן בליק, פֿון דעסטװעגן האָט ער הײַנט גליק, קײנער פֿון די לערערס האָט זיך נישט געכאַפּט, אַז ער האָט נישט צוגעגרײט די לעקציעס. דאָס האָט אים אַ ביסל געשטאַרקט, אַז די זאַך װעט אַריבער פֿאַר אים בשלום, אָן חרפּה. צום סוף פֿון דער דריטער לעקציע האט מען געמאלדן אין אלע עלטערע קלאסן אז בעת דער גרויסער פויזע וועט אין סקויטן צימער פארקומען א פארזאמלונג. וועגן וואס איז איבעריג געווען אויפצוקלערן. סעוועק האט זיך נישט גערן אויפגעשטעלט, אלע שילער זענען שוין געווען פון קלאס ארויסגעגאנגען. קיינער זעט ניט אז ער גייט נישט. אפשר טאקע נישט גיין, האט ער זיך מיט א קלאפעדיג הארץ אנגעכאפט פאר דער דאזיגע מחשבה. אזויפיל שילערס וועלן דארטן זיין, ווער וועט זיך עס גאר אומקוקן אויב איינער, ער, וועט פעלן? און ער האָט זיך צוריק אַראָפּגעלאָזט אויפֿן אָרט, האָט אַנידערגעלייגט די הענט אויף דער באַנק, דעם קאָפּ אויף זיי, און ער וועט גאָר כאַפּן אַ דרימל. עס זײַנען אַריבער אפֿשר אַ פֿינף מינוט, ווי מיט אַ מאָל האָט ער דערשפּירט, ווי נעכטן בײַ נאַכט אין בעט, עמעצן געבויגן איבער זיך. זײַן ערשטער געדאַנק איז געווען, ווי קומט אַהער פּלוצעם די מאַמע? אויפֿגעהויבן דעם קאָפּ מיט אַ ברוגז פּנים און אַ בורטשע, האָט ער דערזען די קלאַסן-דערציִערין, די לערערקע פֿינק, און דערהערט זיין הארץ קלאפן אין אים, זי זאל עס נאר נישט דערהערן. ס'טוט דיר שטארק וויי דער קאפ, סעוועק? האט זי מיט א ווייכער שטימע א פרעג געטאן, אבער איר בליק איז געווען נישט נאר נישט ווייך, נאר שארף און הארב. ניין, לערערקע, האט ער געענטפערט צעמישט, נישט אַזױ שטאַרק. אַז נישט אַזױ שטאַרק האָט זי אים אָנגענומען פֿאַר אַ האַנט און מיטגעצױגן, איז דאָך ניט שײן, אַז אַזאַ שילער װי דו, אַז דו אײנער פֿון אונדזער קלאַס זאָלסט אױספֿעלן אױף אַזאַ װיכטיקער פֿאַרזאַמלונג. קום! צװישן די קינדער װעט דיר דער קאָפּװײטיק אפֿשר אין גאַנצן אַריבער. ער האָט זיך נישט דערװעגט אַרױסצונעמען די האַנט פֿון אירע און איז איר װי אַ געבונדענער נאָכגעגאַנגען. ערשט װען זײ האָבן געהיט שטיל אַריבערגעשפּאַנט די שװעל פֿון סקױטן-צימער, האָט זי אים פֿרײַגעלאָזט און אָנגעוויזן אויף אַ ליידיקן פּלאַץ. ער האָט זיך געזעצט און אויסגעמיטן צו קוקן צום טיש, אַרום וועלכן זײַנען געזעסן די לערער און די שילער-רינגפֿירער. אויפֿן טיש איז געלעגן ווי אַ שטרענגער פֿאָרװוּרף און װאָרענונג דער פֿאַרשעמטער שטעקן פֿון דער צוגערויבטער פֿאָן. צום טיש זײַנען צוגעגאַנגען די שילער, װאָס האָבן איינער נאָכן אַנדערן געבעטן אַ װאָרט. סעוועקן האָט געשווינדלט אין קאָפּ. פאַר זיינע אויגן האָבן זיך געקרייזט עפּעס אַזעלכע מיניענדיקע רעגנבויגנס. ס'האָט אים געצויגן אויסצודרייען דעם קאָפּ צו דער אָפענער פענסטערדיקער וואַנט, פון וואַנען ער האָט נעכטן אַראָפּגעריסן די פאָן, אָבער ער האָט זיך מחמת שרעק באַצוואונגען דאָס נישט צו טאָן. היינט וועלן בראָניעס אויגן אַ קוק טאָן אויף אים שוין גאָר בייז, און אפשר גאָר אַ ווינק טאָן אויף אים, אָט איז ער, דער. טרייבט אים אַרויס פון שול, דעם אַזעלכן און אַזעלכן. ער האָט דערהערט אַ באַקאַנטע שטים. אַהאַ! טכוזש פֿון זײַן קלאַס. דער טכוזש, וואָס האָט אים געמאַכט אויף דער וואַנט-צײַטונג פֿאַר אַן אינדיק, נאָך מיט אַ גרינעם האָרן דערצו. ס'האָט אין אים ווידער אויפֿגעקאָכט דער נעכטיקער צאָרן, נאָר ער האָט נישט געהערט, וואָס יענער רעדט דאָרט. דערגרייכט צו אים האָט בלויז יענעמס אויספֿיר. אַזאַ זאַך האָט געקאָנט אָפּטאָן בלויז אַ געמיינער יאַט, און דערצו נאָך אַ טכוזש.

ווידער פון פינפטן קלאס דאכט זיך, ער האט אויפגעהויבן אהין די אויגן, בראניע געוויס, די וואס ס'האט דעמאלט מיט א שמייכל געזאגט, מיינסט, סעוועק, אז מען הייסט גרין קען מען נישט טראגן קיין רויטן סקויטן קראוואט? איך האב אפגעשפארט די גראשנס, האט זי גערעדט ווארעם הארציג, וואס מיין מאמע פלעגט מיר געבן צו קויפן עפעס, מיין מאמע פארדינט נישט קיין סך, ס'קומט איר שווער אן יעדער גראשן, זי איז א רוימערקע,

סעוועק האט געטאן א כאפ פון אט די אויגן זיין בליק, אבער אויפן וועג האבן אים דער בליק געטאן א כאפ איבער אן אנדער פאר בלויע אויגן, נאר מיט א שארפערן בליק. דער לערערקע פינקס בליק נעמט אים דורך און מאנט פון אים עפעס שטארק, באפעלט אים עפעס. זיין רעכטע האנט, וואס האט נעכטן ווי אן זיין ווילן געריסן די פאון, האט זיך איצט אויך ווי אן זיין ווילן א הייב געטאן, ס'האט זיך אים געדאכט אז דאס הארץ שטעלט זיך אים אפ. סעוועק גרין פון פינפטן קלאס בעט א ווארט. האט הייך און ווי פייערליך א זאג געטאן די לערערין פינק. קום ארויס סעוועק, צום טיש. נאר אויף ארויסצוגיין צום טיש זענען סעוועק'ס פיס געווען שוין ווי פארחלשט. ער האט זיך בלויז אויפגעשטעלט, ניט אפרייסנדיג די שווארצע גלאנציגע אויגן מיט פינקעלעך איבערן גלאנץ פון דער לערערקע פינקס פנים, און ווי ער וואלט דערפון טאקע אראפגעלייענט, האט ער מיט אן אטעם שטים ווי אפגעזיפט מיר, מיר קומט פון דער שול אַרויסצואוואַרפן, דאָס האָב איך. ער האָט זיך אַ וואַקל געטאָן, עמעץ האָט אים אונטערגעכאַפּט און גענומען פירן. ער האָט נישט געזען ווער דאָס איז, אָבער געוואוסט, ס'איז די קלאַסן-דערציערין, די לערערקע חוה פינק. ער האָט זיך געלאָזט פון איר פירן, זיך טולענדיק צו איר ווי צו דער אייגענער מאַמען, ווען ער איז קראַנק. איר, דער לערערקע, דאַרף ער פאָלגן נאָך מער ווי דער מאַמען. די פֿאַרזאַמלונג איז װי אַ רעגן איבערגעריסן פֿון אַ פּלוצלעמדיקן הילכיקן דונער װײַטער געגאַנגען. מע האָט זיך געדאַרפֿט אַרױסזאָגן, אױף װאָס פֿאַר אַן אופֿן באַשטראָפֿן דעם שולדיקן. האָבן זיך געשאַפֿן צװײ לאַגערן, װאָס האָבן זיך אײנער דעם אַנדערן באַקעמפֿט. אײן לאַגער, דער שטרענגער, האָט געטענהט, דער שולדיקער האָט דאָך שױן אַלײן אַרױסגעטראָגן דעם גערעכטן פּסק איבער זיך, מיר קומט פֿון דער שול אַרױסצוּװאַרפֿן. האָבן די פֿון צװײטן לאַגער, דער מילדער, צו וועלכן זענען צוגעשטאנען יאנעק טרוש און בראניע גוויזד, סקאוטן פון דעם שולדיגן קלאס, געזאגט אן אנדער מיינונג. פארקערט, אויב דער שולדיגער האט זיך אליין מודה געווען און איז גרייט צו נעמען אויף זיך אזא הארבע שטראף, כאטש ס'איז געגן אים אפילו קיין באשולדיגונג נישט ארויסגעשטעלט געווארן, און קיין שלעכטער שילער איז ער נישט, מ'קען אפילו זאגן אז א גוטער שילער, די לעקציעס האט ער תמיד צוגעגרייט, איז דארף מען אים מוחל זיין די עוולה, ווי גרויס זי זאל ניט זיין. מ'האט געווארט אויפן צוריקקומען פון דער לערערין פינק אלע האבן פארשטאנען אז איר מיינונג, די מיינונג פון דער שולדיגנס קלאס-דערציערין וועט איבערוועגן, סיי לטובת אים און סיי קעגן אים, און אט איז זי אריינגעקומען, פירנדיג סעוועקן פאר דער האנט הינטער זיך, ווי זי וואלט אים וועלן מיט איר קערפער באשיצן. זי האָט אויסגעהערט אַ קורצן באַריכט וועגן דער ביז-איצטיקע אַרויסזאָגונגען און באַקומען דאָס וואָרט. קלאָר, האָט זי געזאָגט, סעוועק האָט זיך מודה געווען, אַליין באַנומען זיין שרעקלעכן טאַט, דאָס אַליין איז שוין גענוג. נאָר חוץ דעם וויל איך נאָך זאָגן, זי האָט מיט אַ שאַרפֿן בליק באַטראַכט דעם שילער עולם, אַז כאָטש זיין טאַט האָט ער אָפּגעטאָן אַליין, האָט ער אָבער שותּפֿים צו זיין פֿאַראַנטוואָרטלעכקייט, יאָ? די פארזאמעלטע האבן זיך איבערגעקוקט מיט פארוואונדערונג און איינגעהאלטענעם אטעם, וואס הייסט? איך מיין האט די לערערין פינג ווייטער גערעדט שטיל, ווארים און מיט איבערצייגונג, אז ס'זענען מיט סעוועקן מיטפאראנטווארטליך די שילער-סקויטן פון זיין קלאס צוזאמען מיט זייער קלאס-דערציערין, יא, צוזאמען מיט מיר. איך טו נאך סעוועק'ס ביישפיל און בין זיך אליין מודה דערין. סעוועק האט געהאט שווערע איבערלעבענישן די לעצטע טעג, האבן עס זיינע קלאס חברים באמערקט? ניין, איך האב עס יא באמערקט, אבער הפנים זיך ווייניג פאראינטערעסירט. סוף זייט פֿינף, המשך זייט זעקס. זייט זעקס, קאסעט דרײַ, המשך. געווען ווייניג ווארזאם. סעוועק האט נישט קיין טאטן. ווען איך בין אמאל געווען ביי זיי אין שטוב, האב איך קיין איין מאל אויך זיין מאמע נישט געטראפן. אדער זי איז ביי באקאנטע, אדער ביי קרובים. ווער זשע פארנעמט זיך מיט זיין דערציאונג אין שטוב? זענען מיר שולדיג וואס מיר האבן זיך ווייניג פאראינטערעסירט? ס'איז אבער ווייניג אפצוקומען מיט'ן אנערקענען אונזער שולד. מיר דארפן זיך פארפליכטן צו נעמען זיך פון היינט אן רעכט צו זארגן פאר סעוועק'ס דערציאונג, אויסער דער שול. איך פון מיין זייט פארפליכט זיך, זאלן מיר די סקויטן העלפן דערין. מיר וועלן טון אלץ כדי דערגרייכן אז צום נייעם שול-יאר זאל אונזער סעוועק אריבער אין זעקסטן קלאס נישט נאר ווי א גוטער שילער, נאר אויך ווי א געטרייער סקויט. סעוועק'ס ליפן האבן געצוקט, זענען אבער נישט אימשטאנד געווען א ווארט ארויסצוברענגען. נאר אויף זיין פארכמארעט פנים האט אויסגעבלאסט א שמייכל, און זיינע שווארצע אויגן האבן באקומען זייער שטענדיגן גלאנץ מיט די פינקעלעך איבער אים. ער האט א בליק געטון אויף די לערערקע חוה מיט א דאנקבארן אויגן-פינטל. די לערערין האט א שמייכל געטון צו דער גאנצער פארזאמלונג. יאנעק טרוש און בראניע גוויזד האבן די ערשטע אנגעהויבן אפלאדירן, נאך זיי דער פינפטער קלאס און באלד די גאנצע פארזאמלונג. דער גאנצער שילער קאלעקטיוו האט באקומען ווי איין גרויס דערפרייט און צולאכט פנים. דער שולגלעקל האט שארף א רוף געטאן אין די קלאסן אריין. אלע זענען מיט א פרייליכן טומל ארויס, סעוועק איז פארבליבן מיט דער קלאסן-דערציערין. זיין פנים האט בלאס געלויכטן ווי דאס פנים פון א קראנקן וואס גייט גענעזן ווערן. וואו האָבן מיר אַהינגעטאָן די פֿאָן, סעוועק? האָט די לערערין היימיש שטיפֿעריש אַ פֿרעג געטאָן. סעוועק האָט געטאָן אַ לויף צו דער ביבליאָטעקשאַפֿקע, אַ קוק צווישן איר און דער וואַנט, אַרײַנגעשטעקט אַהין די האַנט און זי אַרויסגעצויגן. אָט איז זי! סאַמע אונטער דער נאָז, און קיינעם איז ניט אײַנגעפֿאַלן דאָ אַ קוק צו טאָן, האָט געלאַכט די לערערקע. אָט וועלן מיר זי באַלד צו רעכט מאַכן און אויפֿהענגען אויף איר אָרט.

איר האט נאר וואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישע פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכן יידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסעטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישע פאלקס-ביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן האנקוס נעצקי,